לזכות התמים חיים שיחיה יוניק ליום הולדת שלו י ג אדר א'. משיחת תענית אסתר תשמ ט.
דאס איז אויכעט די הוראה לכל אחד ואחת ביז אפילו צו קטנים וטף בנוגע ווען מען געפינט זיך ערב פורים און בפרט נאך ערב פורים אין אן עת רצון במיוחד ווארום דער ערב פורים איז דאך נישט אזוי ווי אן ערב פון שאר ימים טובים, נאר דעמאלט איז אויכעט אן עת רצון און אן עת רצון פון א תענית, ווארום דעמאלט איז דאך טרם יקראו ואני אענה, וואס דאס איז נאך מערער ווי תפילה טוט אויף על דרך הרגיל, נאר טרם יקראו ואני אענה און אז דאס שטייט ווי מען זאגט אויכעט אין די תפילה פארבונדן מיט תענית אסתר אין די תפילה נוספת אז טרם יקראו ואני אענה, און דאס האט מען שוין אין י ג באדר ובפרט נאך תפילת מנחה וואס דעמאלט איז דאך די סגולה מיוחדה פון תפילת המנחה וואס אליהו הנביא נענה בתפילת המנחה ובפרט אז דאס איז אזא מין תפילת המנחה וואס זי האט א קשר מיוחד בנוגע צו צדקה וכמנהג ישראל, און אויכעט א דבר פלא אז די שקלים, די ג' שקלים און תענית אסתר וואס בכלל איז גאר געווען ווי כמסופר אין די מגילה עצמה וואס אסתר האט אנגעזאגט איז דאס גאר געווען ארום פסח צייט, און כולל אויכעט דער יום ראשון של פסח ויעבור מרדכי האט דאס דערנאך קובע געווען און דווקא אף על פי וואס מען איז אויכעט עושין זכר צו דעם ענין אויכעט אין די סעודות פון ליל ראשון של פסח כמובא אין די פסקי דינים און הנהגות ישראל איז האט מען אויכעט דאס קובע געווען מיט א קביעות נתינת הצדקה און דארט איז ווי מנהג ישראל דווקא לפני תפילת המנחה און אויכעט דריי פעמים כמנהג ישראל דריי מחצית השקל וואס דאס דערמאנט ביידע עניינים, דאס דערמאנט חודש ניסן ווארום דעמאלט נוצט מען זיך די מחצית השקל בזמן שבית המקדש היה קיים אויף מקריב זיין קרבנות כל השנה. כולו, נאר דעמאלט איז מען זיך מחויב מער ניט ווי איין מחצית השקל, און דא איז מנהג ישראל געמאכט אז מען גיט ג' מחצית השקל, און אויכעט כמנהג ישראל אז מען איז דאס מפריש סיי פאר זיך און סיי פאר בני ביתו, כמפורסם ווי ס'פירט זיך בכל בתי ישראל, וואס ג' פעמים הוה חזקה, און דאס איז נאך מערער מוסיף אין קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם על כל השנים כולם ווערט עס אין אן אופן מיט א חוזק במיוחד וואס דאס איז זיך אויכעט דער פארבונד אז ימי הפורים דער קשר מיט דעם ענין וואס ימי הפורים האלו וועלן זיין אלעמאל קיים ביז וואנעט אפילו אז מען האט שוין די גאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש, וכמדובר כמה פעמים אז מען האט די מיסמך גאולה לגאולה אין א סדר הפוך טון אויף אידן, אז מען פועלט אז נאך איידער ס'הייבט זיך אן די גאולת פורים פון תשמ"ט, קענען אידן פועל זיין, במילא איז דאך א זיכערע זאך אז יעדער איז זיך משתדל כל התלוי בו. אז זאל זיין תיכף ומיד ווי געבראכט פון זהר און אויכעט די מיוסד אין הלכה אין רמב"ם אז א איד דורך איין און איינציגע מחשבה על אחת כמה וכמה דיבור על אחת כמה וכמה מעשה איז ער מכריע דער כף מאזניים מכריע די משקלות ומכריע עצמו וכל העולם כולו מביא ישועה והצלה וואס איז דאך פארשטאנדיג אז וויבאלד אז ער איז מכריע עצמו כל העולם כולו דארף די ישועה והצלה ארויסקומען אין די ישועה והצלה הכי עיקריים וואס דאס איז די גאולת על ידי משיח צדקינו און וויבאלד אז מען גיט זיך די ג' מחצית השקל און מען האט אויכעט די תפילת המנחה ובתוך אויכעט די תפילת ענינו און מען האט אויכעט אז מען טוט די אלע עניינים אין בית שמגדלין בו תורה נוסף וואס מגדלין בו תפילה ווארום דאס א בית הכנסת און וואס דאס אויכעט א בית וואס דארט מאכט מען החלטות און מען טיילט צדקה און מען האט דארט געגעבן אויף צדקה נאך פאר תפילת המנחה די ג' מחצית השקל וואס דאס גייט זיך ווערט זיך אפגעגעבן צו דעם גבאי צדקה, און דאס אלץ זאל ברענגען אז בקרוב ממש וועט תמורת די צדקה וואס דער אייבישטער האט געטאן ביז תענית אסתר פון תשמ"ט בבוקר און קודם תפילת המנחה ובעת תפילת המנחה זאל דער אייבישטער טאן נאך א גרעסערע צדקה און א צדקה נצחית מיט אידן אט תמורת וואס פיזרן בין האומות וואס דעמאלט איז דאך מפוזר ומפרד בין העמים איז ער זיי מקבץ און מלקט אחד אחד און דווקא דער אייבישטער אליין טוט ער דאס אליין ווי רשי ברענגט אראפ בפירושו על התורה וואס דאס איז דאך פשוטו של מקרא, ועוד ועיקר אז די ענינים פון פורים איז דאך אויכעט פארבונדן מיט זריזות, ווי מען זעט דאך בפועל אז בשעת א מענטש איז פרייליך על אחת כמה וכמה אז א איד איז פרייליך אין א שמחה של מצוה, אט דעמאלט טוט ער כל הענינים בזריזות הכי גדולה, און ווי ס'פירט זיך אויכעט ביי פורים, ביז מען אויכעט מצרף און מען ווירקט איין אין דעם אופן ביז אויף די קליינע קינדער, ביז ווי מען זעט אין מנהג ישראל אז די וואס נעמען דעם גרעסטן טייל אין מעשה פון מחיית עמלק צוזאמען מיט מחיית המן ווי אין די קריאת המגילה, איז דאס ניט אזוי די אנשים און ניט אזוי די נשים. ביי זיי איז דער ענין מער ניט ווי בדיבור.
מחשבה, דערנאך איז אויכעט דא ווי מ'האט געזען ביים נשיא דורנו ביים רבי'ן דעם שווער, אז בשעת מ'פלעגט באשטימטע ערטער אין די מגילה וואו מ'האט דערמאנט המנ'ן מיט נאך א ווארט דערצו, המן הרשע וכיוצא בזה, האט ער אויכעט גענומען אנטייל במעשה דורך טופען מיט די רגליו הקדושים, על דרך זה אויכעט ווייסט מען דאך דערפון און מ'גרייט אויכעט צו די קינדער נאך אין תענית אסתר אז זאלן זיין אנגעגרייט מיט די גראגערס און מיט די פארשידענע דרכים אז בשעת מ'וועט דערמאנען דעם צורר היהודים אט דעמאלט וועלן זיי גלייך ארויסשטורעמען אט דאס וואס ס'דארף מיט אים זיין על דרך ווי ס'איז געווען בפעם הראשונה אזוי אין אן י הימים האלו נזכרים ונעשים אוואו נאר ס'קען עפעס זיין א קא סלקא דעתך פון א המנ'ען פארטרייבט מען אים ביז וואנעט ער ווערט אויס מציאות און דער קומט גאר אפילו נישט צו זיין מחשבה על אחת כמה וכמה צו אזא מין דיבור על אחת כמה וכמה צו אזא מין מעשה ואך טוב לישראל און ס'בטוב הנראה והנגלה ווארום מען האלט שוין וואס כלו כל הקיצין, און מער נישט וואס מען ווארט אויף פארענדיגן דעם פוצן די קנעפלעך קומט גלייך משיח צדקינו, איז דאך פארשטאנדיג אז מען געפינט זיך אין יום טוב'דיגע קליידער ווי ס'פאסט אויף קבלת פני משיח צדקינו, אפילו אויב בחיצוניות איז דאס ניט ניכר, איז דאך דער קלייד דארף דאך זיין צוגעמאסטן ניט לויטן מענטשן. און ניט חס ושלום פארקערט, ניט ער מאכט זיך א טפל צו דעם לבוש, נאר ער מאכט אז דער לבוש ווערט א טפל ובטל אל האדם המלובש בו, ובפרט אז דאס אן אדם אויף וועלכן מען זאגט אז דאס איז אדמה לעליון, וכמדובר כמה פעמים, וואס דאס איז דאך אויכעט ביתר שאת וביתר עז, און בהקדמה כאמור אז מ'וועט געבן דאס איבערגעבן אויכעט צו די וואס הערן דאס בלאו הכי הערן זיי זיך אליין, אויך צו די וואס הערן ניט, על אחת כמה וכמה צו נשים וואס א ניט נאר אף הן היו באותו הנס, נאר די גאנצע מגילה ווערט אנגערופן מער ניט ווי אויף א שם אישה בישראל. און וואס זי איז דאך די דוגמא פון אלע נשי ישראל ובנות ישראל במשך כל הדורות כולם על אחת כמה וכמה אין דעם לעצטן דור פון גלות, וואס דאס איז דער ערשטער דור אויכעט פון גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו כמדובר כמה פעמים ועל דרך זה אויכעט צוגרייטן דעם טף די קטנים וקטנות, אַז זאָלן וויסן זיין, אַז זיי דאַרפן זיין צוגרייט ביתר שאת וביתר עז לכל ענינים פורים הבא, ווי מען זעט דאָך אויכעט בפשטות, אַז די גרייגערן בעיקר ווערט געטאָן דורך קטנים וקטנות אפילו טופּען מיט די פיס, על דרך זה אויכעט אין מנהגי ישראל איז דאָך דאָ כמה מנהגים וואָס ווערט געבראַכט. אויכעט אין שלחן ערוך און מ'איז צוליב זיי מתיר כמה עניינים וואס איינער פון זיי איז דאך אויכעט אז מען טוט אן א מסכה א צודעק אויפן פנים און א מאסקע כמדובר כמה פעמים וואס דער עיקר טוען זיך דאס אויכעט קטנים וקטנות און דערנאך באווייזן זיי דאס ווי אזוי זיי האבן אין דערויף אויסגעפירט און ס'איז געווען בהצלחה וכל רואיהם. ישבחון ויברכון אז זיי זענען זרע ברך הוויה, ובמיוחד אין די צוגרייטונגען צו ימי הפורים האלו, על אחת כמה וכמה במשך פון ימי הפורים כולל אויכעט דעם צווייטן טאג פורים, וואס דאס אויכעט שושן פורים,